שלום וברכה צום עולם השומעים. די אויסערן מיניסטער פון סאודי אראביע האט די וואך איז די וואך אפגעפלויגן צו א באזוך קיין דמשק סיריע. פארוואס איז דער אויסערן מיניסטער פייסאל בין פארחאן פארוואס איז ער געפארן באזוכן סיריע און זיך אראפגעזעצט מיט די פארשטייערס פון די סירישע רעגירונג אין שפיץ פונעם סירישן פרעזידענט אסאד? ווייל ער וויל, סאודי אראביע וויל מאכן ארדענונג דארטן, אין סיריע בוזשעוועט שוין בערך צוועלף יאר א בלוטיגע בירגער קריג, און סאודי אראביע פרובירט צו מאכן ארדענונג, איינצושטעלן א שלום און צוריק שטעלן די מנוחה אין יענעם לאנד, אזוי האבן די צוויי זייטן געמאלדן אז דאס איז די סיבה, אבער נעע. סאודי אראביע גייט נישט אזוי שטארק אן ווען בלוט גיסט זיך אין א צווייט פלאץ, אזוי ווייזט די רעקארד פון דעם לאנד, די מעשים, נישט די ווערטער, די מעשים וואס סאודי אראביע טוט, האט געטון און טוט נאך היינט, סיי בקום ועשה און סיי בשב ואל תעשה. און צווייטנס סאודי אראביע איז אייגנטליך געווען פארמישט אין יענעם בירגער קריג, די מהומות וואס האבן אויסגעבראכן אין סיריע זענען געקומען פון פארשידענע פראקציעס מיט א צד השווה פון אלע אראפצואווארפן די עקזיסטירנדע רעזשים פון באשאר אל אסאד, פון דארטן און ווייטער האבן זיי געהאט ווייניג אין קאמאן, ווייניג זאכן וואס האט זיי פאראייניגט, יא ס'זענען געקומען פון פארשידענע אידעאלאגיעס מיט פארשידענע. צילן, און אויב באשאר אל אסאד וואלט למעשה אויב זיי וואלטן מצליח געווען מיט די מיטן ציל פון אראפווארפן באשאר אל אסאד פון די מאכט איז זייער זייער מסתבר סברה קרוב לוודאי אז ס'וואלטן באלד דערויף די נעקסטע פאזע וואלט געווען אז צווישן די פאראייניגטע פראקציעס וואס זענען געווען קעגן אסאד וואלטן אויסגעבראכן א פרישע רונדע פון מהומות, פון בלוטיגע שלאכטן, איז סאודי אראביע איז געווען פארמישט אין די מלחמה אזוי ווי א צאל אנדערע לענדער, שכנות'דיגע לענדער בעיקר, און סאודי אראביע האט געהאט א געוויסע גרופע מיט רעבעלן וועם זי האט אקטיוו געשטיצט. געשטיצט, טרענירט, געשיקט געווער און געלט. סאודי אראביע איז אויך געווען פון די ערשטע לענדער וואס האבן גערופן, גראד אין אנפאנג ווען דער קאנפליקט אין סיריע האט אויסגעבראכן, זענען איז סאודי אראביע געווען פון די ערשטע וואס האט גערופן באשאר אל אסאד צו רעזיגנירן, אפצוטרעטן פונעם אמט, אפצוטרעטן פון די פירערשאפט פון סיריע און פריי מאכן די וועג פאר אנדערע. סאו צו זאגן יעצט אז סאודי אראביע קימערט אז מען שלאגט זיך דארטן איז זייער ווייט, איז ווייט פון ווייט פונעם שכל. די סברה איז עפעס נישט אזוי מסכים מיט דעם. נאכדעם איז דא נאך עפעס אז סאודי אראביע און סיריע זעען זיך נישט אויג אויף אויג, און די באציאונגען צווישן די צוויי זענען נישט אין בעסטן צושטאנד שוין לאנגע יארן. סאודי אראביע איז א סוני מוסלמענישע לאנד, סיריע איז בעיקר א שיעה מוסלמעניש לאנד, ס'דא א ריזיגע פראצענט פון די באפעלקערונג באשטייט פון שיעה מוסלמענער, און די פירערשאפט פון לאנד, באשאר אל אסאד און זיינע נאנטע, באלאנגען אויך צו א געוויסן אפצווייג, א געוויסן פליגל פון שיע איסלאם. שיע איסלאם און סוני איסלאם, די צוויי הויפט פראקציעס פון די מוסלמענישע רעליגיע, האבן זיך זייער זייער פיינט. צום צוגאב צו די רעליגיעזע חילוקים צווישן די צוויי, איז געווען סתם אזוי א קאנקורענץ צווישן סאודי אראביע און סיריע, אויף א ענליכן הגם מער באגרעניצטן קלענערן אופן ווי מיט איראן, לגבי דאמינאנץ, ווער ס'זאל זיין בעל הבית, ווער ס'זאל האבן די גרעסטע השפעה אינעם מיטל מזרח. בקיצור הדברים, סאודי אראביע און סיריע זענען נישט קיין יד, זענען יארן לאנג נישט געווען קיין ידידים, זייערע באציאונגען האבן געהאט עליות און ירידות, אבער גוט זענען זיי שוין זייער לאנג נישט געווען. סאודי אראביע לכאורה קימערט נישט קיין סאך מיט די בלוט פארגיסונגען אין וואס זיי האבן אליין געהאט א חלק און געשפילט א ראלע, אבער בכל זאת זעהן מיר אז סאודי אראביע און סיריע פרובירן יעצט יא נאנטער צו קומען איינער צום אנדערן און צוריק איינשטעלן א פארמעלן שלום, א פארמעלן שלום ווייל די צוויי לענדער האבן פארמאל אפגעהאקט מיט זייערע באציאונגען נאך מיט פֿערצן יאר צוריק. מיט פֿערצן יאר צוריק, ביים אנפאנג פון די אינערליכע קאנפליקט. אין סיריע, האט סאודי אראביע אפיציעל אפגעהאקט זייערע באציאונגען מיט סיריע, און פארשלאסן איר אמבאסאדע אין דמשק, פארשלאסן די סאודישע אמבאסאדע אין דמשק, און ארויסגעווארפן דעם סירישן אמבאסאדאר פון זיך אין לאנד. אלעס דאס, ביידע זאכן זענען געשען ביים אנפאנג פונעם קאנפליקט. סאו פארמאל האבן די צוויי לענדער נישט געהאט קיין באציאונגען, סאודי אראביע האט זיי אפגעהאקט, יעצט למעשה זעהן מיר אז סאודי אראביע איז יא אינטערעסירט צוריק אנצוקניפן באציאונגען מיט סיריע. יעצט, נישט נאר ארבעט סאודי אראביע אנצוקניפן באציאונגען דירעקט צווישן די צוויי לענדער, אלס אינדיווידועלע לענדער, נאר סאודי אראביע ארבעט אויכעט צוריק אונטערן טיש, אונטער די קוליסן, ס'איז נאכנישט אפיציעל, צוריק אריינצוברענגען סיריע אין די אראבישע ליגע, די Arab League. די אראבישע ליגע איז אזא פארבאנד פון ארום צוואַנציק אראבישע לענדער וואס איז געגרינדעט געווארן אין קיירא אין תש"ה, אין נײַנצן הונדערט פֿינף און פֿערציק, און די ציל פון די פארבאנד פון די. ערעב ליג איז צו ארבעטן אינאיינעם און פארבעסערן די קאארדינעישאן, די צוזאמארבעט, צווישן די מיטגלידער פון די לענדער מיט זאכן וואס זענען נוגע פאר זיי אלע אינאיינעם, איז בקיצור אין אנפאנג פון די יעצטיגע פון די סירישע קאנפליקט אין צוויי טויזנט עלף. אז מיט ארום וואס צוועלף דרייצן יאר צוריק האט די אראבישע ליגע ארויסגעווארפן סיריע פון איר פארבאנד און סאודי אראביע ארבעט יעצט זיי צוריק אריינצוברענגען. יעצט וואס וויל סאודי אראביע יא מיט דעם שריט? די ענטפער קען ליגן אין איין פריערדיגע שריט וואס סאודי אראביע איז באגאנגען מיט אנפאנגען געשפרעכן, און רעדן וועגן צוריק איינשטעלן נארמאלע באציאונגען מיט איר אוראלטן ארכי שונא איראן וואס האט זיך אפגעשפילט אין די לעצטע תקופה. סאודי אראביע און איראן זענען שוין לאנגע יארן אויף מעסער שטעך, זענען ארכי שונאים, זענען נישט נאר ארכי שונאים נאר זענען צוויי לענדער וואס האבן זיך שוין געשלאגן אין מערערע מלחמות הגם נישט דירעקט, ס'איז נישט אז סאודי אראביע און איראן האבן זיך געשלאגן דירעקט אויפן שלאכט פעלד, אבער ביידע האבן זיך געש. ביידע מיליטערן זענען שוין געווען פארמישט אין קאנפליקטן, אזויגערופענע פראקסי ווארס, ס'טייטש מלחמות וואס שפילן זיך אפ אין אנדערע לענדער צווישן אנדערע גרופעס, אין וועלכע די צוויי נעמען. די די אנד נעמען קעגנגעזעצטע זייטן, ווי למשל די מלחמה וואס שפילט זיך, די בירגער קריג וואס שפילט זיך יעצט אפ אין תימן, וואס איז איינע פון די נקודות וואס סאודי אראביע און איראן פרובירן יעצט צו שליכטן, ווי סאודי אראביע שטיצט איין זייט, די רעגירונג, און איראן שטיצט א אנדערע זייט, די רעבעלן וואס שלאגן זיך מיט די רעגירונג. און די באנייטע אדער די ארבעט צו באנייען די באציאונגען צווישן סאודי אראביע און איראן איז געקומען אויף די אינישיטיוו, אויף די איניציאטיוו פון טשיינע. טשיינע פרובירט זיך אוועקצושטעלן אינעם מיטל מזרח און פארנעמען דעם פלאץ די חלל וואס ווערט אלץ גרעסער, די אמעריקאנע חלל וואס ווערט אלץ גרעסער. אמעריקע האט זיך אונטער די ביידען אדמיניסטרעישאן אוועקגעצויגן פונעם מיטל מזרח, געווארן ווייניגער פארמישט, זענען געווארן אמעריקע איז געווארן ווייניגער פארמישט און אמעריקע האט אויך ארויסגעוויזן ווייניגער גרייטקייט צו שטיין צו די זייט צו די האנט פון אירע נאטירליכע פון אירע טראדיציאנאלע שותפים פון אירע ביז יעצטיגע עלייס ווי למשל סאודי אראביע און סאודי אראביע שפירט דאס זענען די שפעקולאציעס דאס זענען וואס אנאליסטן זאגן דאס איז די ווי מען זאגט די בעסטע מסקנות די מערסט די מערסטע שכל'דיגסטע מסקנות וואס מען קען הסברים וואס מען קען געבן אויף דעם טויש אויף דעם טויש אין סאודי אראביע'ס מהלך פון ביז יעצט סיי פריער לגבי איראן זיך לאזן פון טשיינע שפילן אן עיקר ראלע יעצט מיט סיריע און אנדערע אזעלכע קלענערע מער באגרעניצטע שריט וואס סאודי אראביע נעמט איז סאודי אראביע האט געשפירט אז זיי קענען זיך נישט פארלאזן אויף אמעריקע. עכ"פ נישט אזוי ווייט ווי פריער, און אדער האבן זיי טאקע מחליט געווען צו שיפטן און זיך ווענדן צו אמעריקע'ס עיקר קאנקורענץ, אמעריקע'ס עיקר קאנקורענט וואס איז טשיינע, כינע, אדער זענען דא אנדערע וואס זענען אפשר אביסל מער אפטימיסטיש און ווילן זאגן, אז דאס איז מער א מעסעדזש פון סאודי אראביע צו אמעריקע צו ווייזן, ווייסט, אזוי ווי א מלמד שרייבט אויף אויפן בלעק באורד. מאלט אויס א בילד, דאס קומט אין פאל דו גייסט מיר נישט קעגן קומען, סאו אזוי צו אזוי אבער קען מען נאר גיין אויף יעצט מיט די מעשים מיט די פעולות וואס מען זעהט בפועל במציאות. איז וויאזוי מען זאגט בתכלית הדברים, למעשה איז וואס וויל סאודי אראביע יא יעצט מיט פרובירן צו באנייען די באציאונגען מיט סיריע. אפיציעל ווי געזאגט איז די ניגון גייט אז זיי פרובירן מאכן ארדענונג דארטן, און מען האט גערעדט וועגן דעם אויכעט, מען האט גערעדט מיט באשער אל אסאד און זיינע מענטשן וועגן זען וואס מען קען טון אפצושטעלן די שפיכות דמים וואס גייט דארטן אן, די קאנפליקט. אבער ווי געזאגט און ווי געזען, נישט דאס איז די עיקר. וואס יא? עס קען זיין אז דאס איז נאך א שריט פון סאודי אראביע צו פארגרעסערן איר איינפלוס אין די אינעם מיטל מזרח, און סאודי אראביע האט טאקע ווי מען זאגט אנגעהויבן שלום מאכן מיט איראן, אבער ס'איז זייער קלאר אז. קיין אז שלום מאכן מיינט נישט אז זיי ווערן אויס קאנקורענטן. די מציאות איז סיי איראן סיי סאודי אראביע ביידע פון זיי ווילן זיך זעהן אלס די הויפט שפילער אין יענעם ראיאן אינעם מיטל מזרח אינעם מיטל מזרח אינעם פערסישן גאלף סאו קען דאס קען זיין נאך א שריט פון סאודי אראביע צו פארגרעסערן איר איינפלוס אויב זי וועט מצליח זיין צו מאכן דארטן שלום מאכן דארטן ארדענונג. און אויב ער וועט מצליח זיין צו קאארדינירן צווישן די אראבישע לענדער די מיטגלידער פון די אראב ליג פון די אראבישע ליגע אז סיריע זאל דארטן צוריק איינגעשלאסן ווערן איז עס א גרויסע דיפלאמאטישע געווינס עס איז א גרויסע עטשיוומענט און דאס וועט העלפן אוועקשטעלן סאודי אראביע אלס א עיקר וויכטיגע שפילער אין יענעם חלק וועלט. קען אפילו זיין, און ס'זענען דא אזעלעכע וואס שפעקולירן אזוי, אז סאודי אראביע פרובירט דא אוועק צו רוקן אוועק צו שלעפן סיריע פון איראן. סיריע איז אן עליי א פארבינדעטע מיט איראן, און סאודי אראביע פרובירט משלים צו זיין מיט סיריע כדי צו פארקלענערן, רעדוצירן, די השפעה פון איראן. יעצט איז סיריע אנגעוויזן אינגאנצן אין איראן. סיריע האט נישט קיין סך אליאירטע איבער די וועלט, ס'איז דא רוסלאנד און ס'איז דא איראן און נאך געציילטע אנדערע, מיט סאודי אראביע וואס איז אויכעט א גרויסמאכט, אויכעט א רייכע לאנד, מיט גרעסערע מעגליכקייטן אפילו ווי איראן, קען זיין אז די ציל איז, א חלק פון די ציל איז, אוועקצוטראגן, אוועקצושטירן סיריע אביסל מער פון איראן און מער צו זיך, צו זיך, צו סאודי אראביע. נאך א נקודה וואס האט צו טון מיט די אנדערע פארבינדעטע פון סיריע, רוסלאנד. סאודי אראביע רוקט זיך אוועק אלץ מער פון אמעריקע, פון איר אנגעוויזנקייט און פון איר שותפות מיט אמ שותפות מיינט נישט דווקא אין ביזנעס, נאר שותפות קען מיינען אויכט דיפלאמאטיש און מיט די פארשידענע אינטערעסן וואס זיי טיילן, די זאכן וואס זיי האבן אינאיינעם. און סאודי אראביע מאכט נישט קיין סוד דערפון אז אין די לעצטע תקופה רוקן זיי זיך אוועק פון אמעריקע ווייל זיי זעען אז אמעריקע איז נישט ווי מ'זאגט קיין לאיעל, קיין געטרייע, קיין שותף אויף וועמען מ'קען זיך פארלאזן. איז. טשיינע, ווי אונז זעמיר איז געווארן מער פארמישט דארטן, סאודי אראביע איז האט זיך גערוקט עטוואס נאנטער צו טשיינע, ווער ס'האט צוזאם געברענגט סאודי אראביע מיט איראן, טשיינע, פון טשיינע ביז רוסלאנד איז שוין א קאצן שפרינג, און היות רוסלאנד איז פארבינדן מיט סיריע, קען זיין אז דאס שפילט אויך א געוויסע ראלע. סאו ס'איז היפש קלאר, אויב נישט קלאר, כל פנים, עס איז היפש מסתבר אז אמעריקע קוקט קרום אויף דעם. אמעריקע איז נישט צופרידן פון די לעצטע אנטוויקלונגען, אבער נאך א גרעסערע חידוש איז דא, אז סאודי אראביע שפילט דא מיט אמעריקאנער מיט א געזעץ. ס'איז דא א געזעץ וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט ארויסגעגעבן אין צוויי טויזנט ניינצן מיט ארום מיט א דריי פיר יאר צוריק, אז די אז די פאראייניגטע שטאטן וועט ארויפלייגן סענקשאנס, סאנקציעס, אויף לענדער אדער אויף יחידים אדער אויף קאמפאניס וואס מאכן ביזנעס און העלפן די סירישע רעגירונג. סאודי אראביע סאודי אראביע יעצט משלים זיין מיט די שלום מאכן מיט די סירישע רעגירונג און אפילו זיין גרייט צו אנפאנגען האנדלען מיט זיי מיינט טרעטן אויף דעם מיינט עובר זיין אויף דעם אמעריקאנער געזעץ. און די איינע פון די חידושים דא איז אז פארוואס סאודי אראביע האט נישט מורא דערפון? פארוואס ס'פאלט זיי נישט איין צו נעמען אין חשבון אזא מעגליכקייט אז זיי פארטשעפענען זיך מיט די פאראייניגטע שטאטן און ריזיקירן אז אמעריקע וועט ארויף לייגן אויף איר סאנקציעס? איז מ'קען זיך אליינס פארשטעלן אז זיי האבן עס נישט פארזעהן און ס'איז נישט אז זיי נעמען עס נישט אין חשבון, די סברה זאגט נאר אז זיי פילן אז זיי האבן נישט פון וואס מורא צו האבן. פארוואס האבן זיי נישט פון וואס מורא צו האבן? צי ווייל אמעריקע וועט נישט, סאודי אראביע ווייסט אז אמעריקע וועט נישט סענקשאנען, ארויפלייגן סאנקציעס אויף סאודי אראביע, אדער עפעס אנדערש וואס זיי ווייסן און אונז ווייסט מען נאכנישט. ברכה און הצלחה.